מען געפינט זיך דאך אין ירחא תליתאי, וואס דאס איז דער בחודש השלישי וואס ביום הזה באו מדבר סיני אויף מקבל זיין תורה, און וואס די גמרא פארבינדט דעם חודש השלישי ירחא תליתאי אז דאס איז דער יעמאלט געוועזן מתן תורה אוריאן תליתאי, דאס איז געגעבן געווארן בירחא תליתאי, און די גמרא זאגט דארט נאך זאכן אין וועלכן זמן ביום תליתאי, וואס וואס מיינט ביום תליתאי, דאס איז דאס דער דריטער טאג פון הכנה, אבער בנוגע צו די ימי השנה איז די איינציגע זאך וואס די גמרא זאגט איז דער זמן וואס פארבונדן מיט ירחא תליתאי. און מיט ירחא תליתאי גופא איז דאס נישט פארבונדן אבער מיט קיין אנדער זאך בשנה. ווארום די גמרא זאגט דאך דארטן נישט אז עס זאל זיין פארבונדן מיט א געוויסן טאג אין חודש, עס איז ניט פארבונדן מיט יום השישי בחודש, דאס איז אויכעט נישט פארבונדן מיט וועלכן טאג אין די ימי הספירה, אט דאס וואס ביי אונז כאפט עס אויס דאס אלעמאל אין דעם יום החמישים לעומר, און ווי דאס איז געווען בהשנה ווען מען איז ארויס פון מצרים דאס איז געווען ביום החמישים ואחד לעומר. ווי דער אלטער רבי איז דאס מסביר אין שלחן ערוך, איז די גמרא פארבינדט דאך דאס אבער נישט מיט דעם ענין פון וועלכן טאג אין עומר און נישט מיט וועלכן טאג אין חדש, די איינציגע זאך מיט וואס דאס איז יא פארבונדן מיט דעם אין זמן בשנה איז דאס מיט ירחא תליתאי וואס דאס איז כל החודש כולו, אנהויבנדיג פון ראש חודש וואס דאן איז געווען באו מדבר סיני און דער אייבערשטער האט מחליט געווען אויף געבן אידן די תורה און אזוי איז דאס במשך דעם גאנצן חודש. וואס דערפון איז מובן אז אפילו כאטש וואס מען געפינט זיך שוין נאך שבועות און נאך איסרו חג און נאך די ימי התשלומים פון שבועות, וויבאלד אבער די איינציגע זאך מיט וואס די גמרא פארבינדט דעם זמן בשנה פון מתן תורה, דער זמן בשנה פארבינדט עס די גמרא מיט ירחא תליתאי, איז דאס א ענין וואס דאס איז פארבונדן מיט כל החודש כולו. צו דערצו קומט צו נאך א ענין אז אין ירחא תליתאי גופא איז דאס אין זמן פון שבת וואס בשבת איז דאך כולי עלמא מודי אז בשבת ניתנה תורה און ווי דער אלטער רבי איז מבאר אז דאס איז בשייכות די שייכות פון שבת מיט מתן תורה וואס דער ביאור איז אז שבת איז דער אויפטון אז כאטש מען האט צו טאן מיט גשמיות בשר שמן ויין ישן וקראת לשבת עונג דארף דאך זיין א ענין גשמי און דאס גופא ווערט א ענין של מצוה און א ענין של קדושה קדושת שבת וואס וואס די טייטש קדושה איז דאך די טייטש מלשון הבדלה וואס דער אייבערשטער איז מבדיל בין יום השביעי לששת ימי המעשה בין אור לחושך בין ישראל לעמים און אויך אז בין שבת לחול איז דאך ס'ענין פון קדושה, א ענין פון הבדלה, און אין וואס איז די קדושה? אט אין דעם דבר גשמי גופא מיט וואס מ'טוט שבת, אין דערויף גופא איז קדושה. וואס דערפאר האט עס א קשר מיוחד שבת מיט מתן תורה, ווארום דאס איז דאך דער אויפטו פון מתן תורה, אז ס'זאל זיין קדושה אין גשמי, וכידוע אט דעם אויפטו פון מתן תורה, אז לפני מתן תורה איז אויכעט האט מען דאך געלערנט תורה, אברהם אבינו איז דארטן אזוי ווייטער לא פרשה ישיבה מאבותינו, ואת יהודה שלח להורות לפניו גשנה האט מען דאך אלעמאל געווען אין ישיבות און מ'האט געלערנט תורה. נוסף אויף דעם לימוד התורה איז אויך געווען דער ענין פון קיום המצוות איז געוועזן, און אף על פי כן איז איז אבער נישט נקבע געווארן די מצוות וואס איז יעמאלט געוועזן, דאס איז נישט נקבע געווארן אין דעם דבר הגשמי אז דאס זאל ווערן א ענין של מצוה, די מצוה איז געווען בנוגע דעם גברא נישט בנוגע דעם חפצא, דער גברא ער האט טאקע געטון, אבער בנוגע דעם חפצא איז די חפצא נישט נשתנה געווארן אז דאס זאל ווערן א דבר שבקדושה, אויסער מילה וואס אז מילה שטייט שים נא ידך תחת ירכי, שטייט דאך אין תוספות אז ס'געווען א ענין פון נקיטת חפץ, ווארום דאס איז געווארן א חפצא של מצוה, דאס איז געוועזן נאר ביי מילה, מה שאין כן ביי אנדערע עניינים, די אלע צדקה וואס אברהם האט געטאן, איז דאס געוועזן נאר בנוגע אים, בנוגע דעם מענטשן, דעם גברא וואס האט געטאן די מצוה, אבער נישט די זאך מיט וועלכע מ'האט געטאן די מצוה, דאס איז ניט נשתנה געווארן, ווארום יעמאלט איז געווען די גזירה עליונים לא ירדו לתחתונים, איז די קדושה פון די עליונים נישט יורד געוועזן אין די גשמיות פון די תחתונים, אבער מתן תורה האט זיך אויפגעטאן אז די גשמי אליין ווערט א דבר שבמצוה א דבר שבקדושה, וואס דאס איז דער קשר פון שבת מיט מתן תורה, ווארום שבת איז אויכעט דאס דער אויפטו, ווי געזאגט פריער, אז מען נעמט דעם גשמי מיט וואס ער עסט און וואס ער טרינקט, און דאס גופא ווערט א ענין של קדושה בשבת. און בשעת עס קומען זיך צוזאמען ביידע עניינים, וואס איז דאס איז מצד דעם זמן פון ירחא תליתאי, וואס דאס כל החודש כולו, צו דערצו איז דאס בשבת, וואס בשבת ניתנה תורה, און צו דערצו איז דאס אייכעט וואס מען געפינט זיך דארט במעמד כמה עשיריות מישראל, וואס אכל בי עשרה שכינתא שריא, און צו דערצו געפינט מען זיך אייכעט אין א מקום, א בית הכנסת בית המדרש און א מקום וואס מגדלין בו תורה מקום שמגדלין בו תפילה איז דא דאך דא אלע עניינים סיי מצד דעם זמן וואס דאס ירחא תליתאי און שבת און סיי מצד דעם מקום און סיי מצד דעם נפש מצד וואס מען געפינט זיך במעמד כמה עשיריות מישראל דאך דא פאראן די אלע דריי עניינים פון עולם שנה נפש וואס דורכדעם וואס דאס זיך פארבונדן איז עס ווי ער זאגט דאך אז אז ספר יצירה איז דאס געבויט איז אויף די דריי ענינים פון עולם שנה ונפש ווארום דאס איז כל סדר ההשתלשלות און דאס אלס איז נשלם געווארן במתן תורה וואס ווי עס שטייט דאך אז יעמאלטס איז געוועזן ארץ יראה ושקטה האט די גאנצע צייט האט די וועלט מורא געהאט ארץ יראה מצד דערויף וואס קען זיין אחזיר אתכם לתוהו ובוהו און בשעת קבלת התורה איז שקטה די אלע עניינים פון עולם שנה נפש פון גאנץ סדר השתלשלות, וואס דאס איז דאך אויכעט דער ביאור וואס מען זאגט אז עס שטייט אין חסידות ברענגט מען אלעמאל דעם ענין פון ספר יצירה עולם שנה נפש, און מען ברענגט גלייך אדערויף דעם פסוק והר סיני עשן כולו, וואס לכאורה וואס האט פאר א שייכות צו הר סיני עשן כולו, עשן איז ראש תיבות עולם שנה נפש, אבער וואס האט צוזאמען דעם ענין פון הר סיני, דער ווארט עשן איז שוין פאראן פריער אין חומש, בברית בין הבתרים איז פאראן דער ווארט עשן. און וואס האט עס צוטון מיט הר סיני? נאר דער פירוש איז אז יעמאלטס איז געוועזן דער עשן פון גאנץ סדר השתלשלות אין אן אופן פון וואס שקד האט זיך אויפגעטון, וואס יעמאלטס האט זיך דורכגענומען די שלימות און ס'האט קבלת התורה. איז דארף מען אויסנוצן אט די עניינים וואס מען זאגט די אלע מעלות וואס מען זאגט פון עולם שנה נפש מצד דעם זמן עס איז פון ירחא תליתאי און פון שבת ומצד די מעלה וואס מען געפינט זיך אין א מקום כזה ומצד אויכעט דעם נפש וואס געפינט זיך במעמד כמה עשיריות מישראל אין די עניינים וואס זענען פארבונדן מיט קבלת התורה וואס בעיקר איז דאך פאראן אין וואס דארף מען דאס אויסנוצן אין עניין של מעשה וואס המעשה הוא העיקר. וואס דער ענין איז פון המעשה הוא העיקר וואס מען זאגט אז עס דארף זיין אין די אלע עניינים אין תורה דארף דאך ארויסקומען אין מחשבה דיבור ומעשה וואס לכאורה איז תורה דאך א ענין רוחני איז דאך מחשבה נענטער און ווייטער דערפון קומט דיבור און ווייטער דערפון קומט מעשה זאגט מען אבער ניין פארקערט אז וואס איז דער עיקר דער עיקר איז מעשה.

און דארט דארף ער זיך נישט באנוגענען מיט זיך אליין אז ביי אים זאל זיין דער לימוד באופן כזה, נאר ער דארף זוכן נאך א אידן און נאך א אידן, און אויכעט פועל'ן ביי אים, אויכעט ס'זאל ארויסקומען עניינים פון מעשה, אנהייבנדיג פון דעם לימוד זאל זיין לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, וואס דאס איז אויכעט וואס ער זאגט. אין אבות אין דעם פרק פון פאראכטאגן וואס איז לויט ווי מען האט גערעדט אין די פריערדיגע התוועדות אז ביזל עס הייבט מען דארף דאך לעבן מיט דער צייט איז ביזל מען הייבט זיך אן לערנען דעם נייעם פרק הייבט מען זיך הייבט מען זיך אן ערשט לערנען פון מנחה איז ביז מנחה דארף מען נאך לעבן מיטן אבות מיטן פרק אבות פון פון פריערדיגע וואך. איז זאגט ער דאך אויכעט דא, העמידו תלמידים הרבה, וואס איז דער ענין פון העמידו תלמידים הרבה, בשעת ער וועט אויפשטעלן אסאך תלמידים, וועט דאך זיכער זיין צווישן זיי אויכעט אזוינע וואס ביי זיי וועט זיין אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. בשעת ער וועט אויפשטעלן נאר אביסל תלמידים, וויבאלד אז אין דעותיהם שוות, איז דאך רעכט אז ביי זיי זאל זיין אז ביי זיי זאל זיין אזא מין אופן אז זיי זאלן טאקע לערנען, זאל אבער נישט זיין אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ווארום דאך אין דעותיהם שוות, ווי מען געפינט שמאי והיל והלל.

און דאס איז א ענין וואס מען מאנט ביי יעדער איינעם וואס יעדער איינער קען און דארף אויפטון, וואס דאס איז בדוגמת ווי מען זאגט ביי דעם ענין פון צדקה בגשמיות, און ביי צדקה בגשמיות זאגט מען דאך אז אפילו א עני בישראל איז אויכעט מחויב בצדקה, ווארום וויבאלד אז ער איז א איד איז זיכער אז ער האט וואס צו געבן. איז פונקט ווי מ'זאגט אז בצדקה בגשמיות אז אפילו א עני בישראל פארט ער מחויב צו געבן צו עס דארף דאך זיין אז ער זאל האבן צרכיו פארט אז ער וועט האבן צרכיו און נאך דערויף וועט עס ביי אים ערשט בלייבן וואס צו געבן איז אזוי איז אויכעט ברוחניות אין דעם ענין פון הלא פרוס לרעב לחמך וואס גייט אויף תורה און כי תראה ערום וכסיתו וואס גייט אויף מצוות איז אויכעט יעדער איינער איז זיכער וואס ער האט וואס צו געבן און קען משפיע זיין אויף א צווייטן און אין דעם אופן ווי געזאגט פריער העמידו תלמידים הרבה. וואס הרבה מיינט אסאך פשוט, כפשוטו. און אז מ'וועט עס טון בדרכי נועם ובדרכי שלום וואס דאס איז דאך דער דרך פון תורה, אז מ'דארף דאס טון יעדער ענין דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, און דברי חכמים בנחת נשמעים וועט מען זיכער מצליח זיין דערפון זיכער אויפטון אין דעם. און אין אן אופן ווי ער זאגט אז הוי מתלמידיו של אהרן אוהב את הבריות ומקרבן לתורה אז אפילו די וואס זענען בריות וואס האבן זיך קיינע מעלות און צו זיי אויכעט דארף זיין אויך צו זיי דארף זיין אוהב את הבריות ומקרבן לתורה און בשעת'ן מען וועט טון האט מען נאך די הוראה אז דאס איז דאך מעשה רב וואס דאך ידוע בשעת מען האט מעשה רב דאס איז די גרעסטע הוראה מען האט דאך די מעשה רב אז אהרן האט שוין אזוי געטון ותלמידיו של אהרן עד סוף כל הדורות האבן זיי אזוי געטון און מען האט מצליח געוועזן. און בשעת מען זאגט א אידן אז דאס איז מעשה רב אז מ'טוט אזוי איז מען מצליח און מ'ברענגט אים א ראיה פון אהרן און פון תלמידיו של אהרן עד סוף כל הדורות וואס זיי האבן מצליח געוועזן בזה וועט ער אויך וועט עס צוגעבן נאך מער חיות אז אפילו אויב עס נעמט אביסל צייט זאל ער אויך טון אין דעם דרך פון אוהב את הבריות ומקרבן לתורה וכאמור בדרכי נועם ובדרכי שלום און וויבאלד ער ווייס אז ער'ט מצליח זיין וועט ער דאס טון מיט מער חיות און מיט מער שמחה, און דאס גופא וועט געבן א שמחה פורץ גדר, אז דאס וועט אראפנעמען די מדידות והגבלות פון זיין גלות הפרטי און אויך פון גלות הכללית און זיין בבנינו ובבנותינו ובנערינו ובזקנינו וועלן אלע נלך, אז מקבל זיין צו די גאולה שלימה. נאכהער אין די צווייטע רייד האט גערעדט וועגן דעם אז ס'איז דאך דא דער ענין פון נזכרים ונעשים, וואס דער פירוש פון נזכרים ונעשים איז דאך אז בשעת מען דערמאנט א ענין ווי עס דארף צו זיין, ונעשים טוט זיך אויף דער ענין נאכאמאל, וואס דאס איז בנוגע כל ענינים, על אחת כמה וכמה בנוגע דעם ענין פון קבלת התורה, וואס קבלת התורה איז דאך אזא ענין וואס דאס איז שטענדיג. און ווען מ'זאגט דאך נותן התורה לשון הוה, וואס די פירוש נותן התורה לשון הוה איז דאך נישט דאס אז נותן התורה איז א שם התואר, נאר נותן התורה איז דאס א פעולה אז דער אייבערשטער גיט שטענדיג די תורה, וואס דערפאר איז דאך בכל יום יהיו בעיניך כחדשים ביזקל חדשים איז דאך אלעמאל דער ענין פון מתן תורה, על אחת כמה וכמה אין דעם זמן פון ירחא תליתאי וואס איז גערעדט פריער. אז דאס איז דאך די איינציגע זאך מיט וואס אין שנה, דער זמן אין שנה מיט וואס די גמרא פארבינדט מתן תורה איז דאך מיט ירחא תליתאי וואס דאס איז דאך כל החודש כולו, איז בשעת אז נזכרים טוט מען אויפעט נאכאמאל דעם ענין וואס איז געוועזן דעמאלטס, וואס דאס איז בנוגע כל הענינים שבמתן תורה, על אחת כמה וכמה בנוגע די ענינים כלליים, וואס פון די ענינים כלליים שבמתן תורה איז וואס איז געוועזן דער ענין וואס בנינו ערבים בעדינו? אז בשעת אידן האבן פארגעלייגט, מען האט פארגעלייגט די אבות, די נביאים, זיך אליין, און דאס אלס האט נאך נישט געהאלפן, נאר וואס דען, דווקא בשעת מען האט פארגעלייגט בנינו, אז זיי וועלן זיין ערבים, ס'הייסט וואס אידן האבן פארגעלייגט ווי אזוי קענען זיי פארלייגן בנינו ערבים, ס'איז דורך דעם וואס זיי זענען מקבל אויף זיך און זיי מחליט, אז זיי וועלן מחנך זיין את בנינו באופן כזה אז זיי וועלן זיין ערבים בעדינו, איז די קבלה והחלטה עצמה, אט דאס האט שוין גע'פועל'ט, אז זיי האבן מחליט געוועזן מיט עס אז זיי וועלן צושטעלן, אז זיי וועלן מחנך זיין בנינו באופן כזה אז זיי וועלן זיין ערבים, די החלטה אליין האט גע'פועל'ט דעם ענין פון מתן תורה. וואס על דרך זה, איז אלעמאל ווי מ'זאגט נזכרים ונעשים אז דארף, מ'דארף צושטעלן אט דעם ענין פון בנינו ערבים בעדינו. וואס איז כאמור אז די החלטה אליין אין דערויף וואס מען מקבל אויף זיך אויף טאן מיט בנינו, אט דאס אליין ברענגט שוין דעם ענין פון מתן תורה. וואס אין דערויף איז נאך א נקודה אז ווי אזוי דארף מען צושטעלן בנינו אין אופן פון אחדות, אז זיי זאלן זיין פאראיינציגט צוזאמען.
וואס דאס איז על דרך, ווען מען רעדט, ווען מען מבאר די מעלה פון ציבור, איז דאך עס אויך דא א מעלה אין ציבור לגבי יחיד, איז אלעמאל ווען מען רעדט די מעלה פון ציבור בפשטות אז מען מיינט ציבור מיינט מען דאך א ציבור פון גדולים וואס זענען מחויב במצוות, דא רעדט מען אבער בנוגע דעם ציבור בנוגע לקטנים, וואס אף על פי אז בפירוש גייט דאך ציבור אויף גדולים, זאגט דאך אבער די גמרא אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן וואס אין זיי איז דא די מעלה פון די מעלה פון הבל שאין בו חטא ביזל וואס די גמרא זאגט בנוגע אביי ורבא וואס אף על פי זיי מרא דכולא מרא דכולא תלמודא אז וואס טוט זיך מיט זיי זיי טוען נישט אויף אט דעם ענין וואס העולם איז קיים פארוואס דווקא תינוקות של בית רבן וואס ביי זיי איז הבל שאין בו חטא. איז אויכעט ביי קטנים איז אויך דא דער ענין פון אחדות וואס דארף זיין, וואס ווי מען זעט אויכעט בפשטות אין דעם ענין החינוך, אז בשעת מען מחנך א קינד איז איז בשעת מען איז אין א כיתה מיט נאך קינדער, דורך דעם ענין פון דיבוק חברים ווירקט עס אויף אים און דאס טוט אויפעט אסאך מער ווי בשעת מען איז אים מחנך באזונדער. איז דאך פארשטאנדיג דערפון אז אויך בנוגע קינדער איז אויך דא דער ענין של אחדות. וואס דער עיקר און שלימות ענין פון אחדות מיט וואס איז מען מאחד קינדער איז דאס דורך תורה, ווארום וויבאלד גאנץ תורה איז דאס א תורה אחת, און ווי דער רמב"ם זאגט דאך אז פון וואנעט לערנט מען אפ את כתיבת ספר תורה מצד דערויף וואס שטייט כתבו לכם את השירה הזאת, ס'איז דאך אף על פי אז השירה הזאת איז גייט דאך בפשטות אויף פרשת האזינו, נאר וויבאלד אז אין כותבין מען שרייבט נישט תורה פרשיות פרשיות איז מוז מען שרייבן די גאנצע תורה, איז כאטש עס שטייט השירה הזאת, מיינט עס די גאנצע תורה פון בראשית ביז לעיני כל ישראל. דאס הייסט אז דאס גאנץ תורה איז דאס ענין פון א תורה אחת, וואס אין דערויף אין די ספר תורה איז דאך כולל איך את כל גאנץ תורה שבעל פה און כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש און דאס אלס איז דאס א תורה אחת איז איין תורה. איז במילא בשעת מען שרייבט פאר קינדער אט די ספר תורה, איז אף על פי, איך מיין איז דאס א ענין וואס איז נישט דער פשט אז סתם שותפות וואס דער האט איין חלק און דער האט א צווייטע חלק נאר דאס ווערט פאראיינציגט דורך דעם ווערט פאראיינציגט זיך אלע אין איין מציאות דאס איז א ענין פון א תורה אחת דאס איז יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו. און בשעת מ'איז זיך משתדל אין דערויף און מ'טוט אין דעם, איז מען, טוט מען אויף נאָך מערער וויפֿל מ'שטעלט זיך פֿאָר פֿון פֿריִער, ווי מ'האָט געזען, אַז דורך דעם וואָס מ'האָט גערעדט פֿאַר די קינדער האָט מען גערעדט בנוגע די ענינים פֿון חינוך, פֿון צבֿאות השם, און מ'האָט עס גערעדט אויך בנוגע מיט אזוינע וואס האבן געדארפט אנקומען צו שפת המדינה שלהם, זיי פארשטייען נישט קיין לשון קודש, ביז אפילו מ'האט געדארפט אנקומען צו שפת המדינה פון אחורי מסך הברזל וואס דארטן איז א ארט וואס איז קעגן אידישקייט, איז דארטן איז אפילו מיט אזוינע וואס זיי ווייסן פון גארנישט האט מען אויך אויף זיי געפועל'ט, האט עס אויפגעטון אין זיי א התעוררות און מ'איז מצליח געווען אסאך מערער וויפיל מ'האט געמיינט פריער. וואס אף על פי אז זיי ווייסן נישט און פארשטייען נישט דעם ענין פון ספר תורה האט ער שוין אויפגעטאן האט ער שוין אויפגעטאן א שטארקע התעוררות בהם, און אין א אופן וואס זיי ווערן פאראייניגט מיט אלע מיט אלע אידישע קינדער וואס אין די וואס אין די פרייע פלעצער וואו מ'לאזט לערנען תורה, און עס ווערט דורך דעם בטל. אט די מחיצות וואס זענען מבדיל פון די קינדער וואס דארטן מיט די אידישע קינדער וואס אין אנדערע פלעצער איז דורך די ספר תורה ווערן בטל אט די מחיצות ווארום וויבאלד עס איז גאנץ ספר תורה איז דאך א תורה אחת ווי געזאגט פריער און די אחדות איז דאס פארבונדן מיט גשמיות וואס מען שרייבט זיך דאס בדיו גשמי און בקלף גשמי און דורך א אדם א נשמה דורך א גוף גשמי און דאס שרייבט מען אין ירושלים בין החומות וואס איז די וואס איז לא זזה שכינה פון דארטן. און דאס קומט דאך ארויס אז די אחדות אלדינג אין גשמיות פועלט עס אויך דעם ביטול המחיצות אויך בגשמיות ס'ווערט א ביטול המחיצות צווישן צווישן די קינד אידישע קינדער וואס בכל העולם כולו די קינדער וואס אין יענעם ארט מיט מיט מיט די אנדערע ביז כלל דאס וועט ברענגען אז אוודאי וועט מען אויסנוצן דעם זמן פון ירחא תליתאי. וואס דא איז דאך א זמן מיוחד וואס איז פארבונדן מיט תורה, און אויך מיט דעם ענין פון אחדות, איז דאך כאיש אחד בלב אחד דער ענין פון ירחא תליתאי, און מיט דעם ענין פון תורה אחת, וועט מען אויסנוצן כל הדרוש, אז טאמער נאך פאראן א קינד וואס מצד סיבות שונות איז נאך ניט פארשריבן אין די ספר תורה הכללית והמאחדת, אז אויך אז זיי זאלן אלע נתאחד ווערן, און ביזל עס וועט זיין דורך דעם אויך דער ענין פון אחדות, ביזל עס וועט זיין דער לעבדו שכם אחד, עס וועט זיין והיה למלך ביום ההוא הוויה אחד ושמו אחד כשם שאני נכתב אני נקרא. נאכהער איז געוועזן א מאמר כעין בסגנון של שיחה, גערעדט איז אז דער חידוש וואס איז פאראן אין דער פרשה אין דעם ענין פון קרבנות איז דאך דער ענין הנסכים, וואס קרבנות איז דאך שוין פאראן פריער אויך אין ויקרא, דא איז דער אויפטו פון נסכים.

אבער בכלל איז דאך די ענינים פון קרבנות איז דאך אלדינג פאראן דאך וואס התורה היא נצחית ס'איז פאראן אויך דער ענין פון קרבנות אויכעט אין עבודה איצטער איז פאראן דאך בכלל די שני עניינים דער ענין פון קרבנות אליין וואס דאס איז ענין פון העלאה דאס איז בכלל דער ענין פון העלאה און נאכהער פאראן העלאה מלמטה למעלה און נאכהער פאראן דער ענין פון נסכים וואס דאס גיסט מען דורך די שיתין און יורדין עד התהום וואס דאס די המשכה מלמעלה למטה וואס דאס איז בכלל דער ענין פון קרישמע און פון תפילין.

און דאס איז גערעדט דעם וואס דארף דער ענין פון קרישמע איז דא דער ענין סוף פון קרישמע מיט תפילין אז קרישמע איז כאמור העלאה מלמטה למעלה און דערויף דארף זיין אבער די המשכה מלמעלה למטה וואס אף על פי אז לכאורה וואס איז העכער פאר די ענין פון מסירת נפש זאגט מען אבער אז דארף זיין די המשכה מלמעלה למטה אז א איד דארף נעמען און מאכן א משכן פאר דעם אייבערשטן ושכנתי בתוכם דורך וואס איז עס דורך דעם וואס ער נעמט זיין נפש אלוקית וואס איז א חלק אלוקה ממעל ממש און דאס באלייכט אלע זיינע כוחות און זיין גוף און אויכעט חלקו בעולם דורך דעם ווערט דאס ושכנתי בתוכם וואס דאס איז נאך העכער פאר די העלאה פון תפילה וואס איז מלמטה למעלה וואס אף על פי אז מ'זאגט דאך לכאורה אז דאס איז דאך ענין פון העלאה און פון שמים זאגט מען אבער אדרבה הן השמים ושמי השמים לא יכלכלוך ואף כי הבית הזה איז די ענינים פון העלאה מלמטה למעלה דערלאנגט עס נישט איז השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף על פי אז תפילה ראשו מגיע השמיימה, און פארקערט, דער ענין וואס מ'זאגט איז פון פון המשכה למטה אז ער מאכט א מקדש וואס ער באלייכט מיט זיין נשמה את גופו וחלקו בעולם, און דאס ווערט א משכן וואס דא איז ואף כי הבית הזה, דאס נעמט דעם אייבערשטן אליין, וואס דאס נעמט דער ענין פון דירה אז ס'ווערט א דירה בתחתונים, וואס וואס דער ענין פון דירה אז דירה איז לעצמותו אז אפילו המלך איז דאך אין רואין כשהוא ערום איז פראן אבער דער ענין אין זיין דירה פראן אויכעט ווי ער איז ערום. וואס אזוי איז אין היכל המלכות, ס'דארף דאך זיין וואס איז דאס געטער בכתר מלכות מלך ביפיו תחזינה עיניך, מה שאין כן אבער ביי זיך בדירתו פראן אויכעט דער ענין פון ערום, וואס דאס איז די מעלה אין המשכה מלמעלה למטה אז דא ווערט עס א דירה, אז ס'ווערט א מכון לשבתו יתברך עצמותו, וואס דאס איז די זאך פון תפילין, אז קריאת שמע איז ווי געזאגט העלאה מלמטה למעלה, מה שאין כן דער ענין פון תפילין, דאך לשעבד המח והלב, וואס דער ענין פון מח ולב, וואס זיי זענען די מלכים. די שליטים אויף די איברי הגוף אז עס ווערט דורכגעפירט די אלע רמח איברי הגוף אט די אלע רמח איברי הגוף בפועל ממש איז נישט אין דעם ענין און אופן פון העלאה מלמטה למעלה פון מסירת נפש נאר פארקערט אין דעם ענין אז עס טוט זיך אזוי בפועל ברמח איברי הגוף און מען זאגט אויך אז עס דארף זיין די רצועה וואס די רצועה דארף הענגען למטה ביז למטה מהטבור, און פון וואנעט איז דאס פון של הראש, נישט פון של יד נאר פון של הראש, וואס כל הגבוה ביותר יורד למטה ביותר, דאס אויכעט המשכה למטה, און דאס דווקא המשכה וואס קומט אראפעט אין די רמח איברי הגוף דורך די שליטה דורך די שליטה אין מח ולב, אט דאס איז ממש, אז פראן פריער דער ענין פון קריאת שמע און מסירת נפש איז ווייניג, נאר דאס דארף קומען למטה דווקא. דאס איז דער ענין פון קריאת שמע מיט תפילין, וואס דאס איז בדוגמא צו דער ענין פון קרבנות מיט נסכים. און אז דערויף זאגט מען אז אויכעט איצטער וואס מען האט דאך נישט דעם ענין קרבנות בפועל, דורך דעם אבער וואס מ'לערנט די ענינים איז דאך כל העוסק בתורה כאילו הקריב. און וואס דאס איז אויכעט דער ביאור וואס ער זאגט איז עס וואס איז דער צמח צדק איז מבאר אז פארוואס האט עס געדארפט זיין וואס מען האט געזאגט די פרשה. האט מען דאך לכאורה געדארפט זאגן כי תבואו אל ארץ מושבותיכם האט מען געדארפט זאגן לדור שנכנסו לארץ פארוואס האט מען געזאגט מיט מיט יארן פריער נאר וואס דען יעמאלטס האט זיך אנגעהויבן דער ענין וואס מען האט געלערנט די ענינים איז כל העוסק כאילו הקריב ובפרט וואס ביי זיי זיי זענען געווען אין עולם המחשבה און מצד דערויף איז ביי זיי געווען דער ענין מספיק דער ענין פון מחשבה. און דורכדעם וואס מען וועט לערנען די ענינים כל העוסק בתורה כאילו הקריב, דורכדעם וואס מען וועט דאס אויפטון על דרך ווי ס'שטייט בתורת הבית מוצאיו ומובאיו, איז דאס אליין טוט אויף דעם ענין. נאך א הערה געווען בנוגע די רשי. אז דרכו של רשי איז דאך אלעמאל וואס א ענין וואס איז נישט מובן איז זאגט ער מוז ער דארף ער דאך זאגן דעם פירוש סיידן אז ניט זאגט לא ידעתי און דארטן וואו רשי זאגט גארנישט איז א ראיה דערפון אליין אז אדער דאס איז פארשטאנדיג פון דעם וואס האט מפרש געווען פריער אדער דאס אן ענין וואס איז מובן מעצמו אז דער בן חמש למקרא פארשטיט עס מעצמו רשי דארף נישט זאגן איז בפרשתנו קפיטל טו פסוק כט. איז דא דא א דבר תמוה וואס רש י שטעלט זיך ניט בהקדים, וואס בכלל איז דאך ידוע אז מען זעט דארטן וואו א פסוק איז כפל הציווי צוויי מאל ווערט גלייך א שאלה, און רש י זאגט א פירוש אין דערויף, און עד כדי כך איז דאס דער הכרח אז בשעת מ'האט געלערנט לא תבשל גדי בחלב אמו. וואס דאס שטייט דריי מאל און דאס שטייט אין באזונדערע פלעצער, איז רש י מסביר אז פארוואס שטייט עס אין דריי באזונד אז פארוואס שטייט עס דריי מאל, וואס דאס איז ווארום איינע איז בישול איינע איז אכילה איינע איז הנאה, ס'איז עד כדי כך איז דאס א הכרח צו מפרש זיין, וואס ביז וואנען איז דורך דעם איז מען מוציא מפשוטו, וואס דער פשוט'ער טייטש לא תבשל דאס טייטש קאכן, זאגט מען אז איינע גייט אויף אכילה איינע אויף הנאה, פארוואס ווארום אניט איז איבעריג. וואס אף על פי אז דאס איז אין דריי באזונדערע פלעצער נישט צוזאמען. קומט צו גיין בפרשתנו שטייט נישט אין דריי מאל נאר פיר מאל. אין קאפיטל טו פסוק כט הייבט ער אן זאגן אין פסוק כט אז אויכעט תורה אז א גר האזרח בבני ישראל ולגר הגר תורה אחת יהיה לכם אז אויכעט א גר דארף דאס טון. אין פסוק ל חזר'ט ער איבער איך האב געמאכט א טעות.

נאכהער אין פסוק טו חזר'ט ער איבער א דריטע מאל אז ככם כגר, א גר האט אויך דעם זעלבן דין. נאכהער אין פסוק טז חזר'ט ער איבער א פערטע מאל אז תורה אחת ומשפט לכם ולגר הגר, איז זאגט ער פיר מאל דעם זעלבן ציווי אז א גר האט דעם זעלבן דין, און דאס איז נישט אין באזונדערע ערטער, נאר גלייך אין דעם זעלבן ארט, בזה אחר זה זאגט ער גלייך פיר מאל, און רש י זאגט גארנישט. וואס די שאלה איז נאך גרעסער אין פסוק כ', אין פסוק כא, פריער זאגט ער אין פסוק כ' ראשית עריסותיכם, נאכהער אין פסוק כא זאגט ער ווייטער מראשית עריסותיכם, באווארנט רש י למה נאמר צו וואס דארף שטיין א צווייטע מאל, און מ'לערנט אפ א דין דערפון, איז דארטן צוויי מאל, און דא איז פיר מאל און רש י זאגט גארנישט. איז דאס דערפון א ראיה אז אדער רש י האט שוין באווארנט פריער אדער דאס איז מובן מעצמו כמו שיתבאר לקמן. נאך א ענין, לכאורה אויכעט וואס רש י האט געדארפט מפרש זיין און נישט מפרש צום סוף סדרה. ברענגט רש י מיסודו של ר' משה הדרשן אז פארוואס איז למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת עבודה זרה, ווארום דאס איז ווארום דער ענין פון מחלל שבת כאילו עובד עבודה זרה, דאס איז שקולה כל המצוות.

איך מיין פרשת עבודה זרה דאס איז א דין וואס ער זאגט. ער זאגט א דין וואס וועט זיין דער ענין פון עבודה זרה. נאכהער מקושש עצים דאס איז א סיפור. נאכהער ציצית איז א דין, א ציווי. נאכהער ויקח קרח איז ווייטער א סיפור. אויב אזוי האט דאך געקענט האט דאך געדארפט שטיין א דין לעבן א דין, א סיפור לעבן א סיפור.

מיר שטייען לעבן קרח וואס ביידע איז א סיפור. און דאס איז אויכעט רשי גארנישט מפרש ווייל עס איז מובן מאליו כמו שיתבאר לקמן. בנוגע די דעם זהר איז פאראנען וואס ער רעדט דארטן בנוגע וואס ברענגט ער דאס איינמאל שטייט משקוף און שתי מזוזות פריער משקוף און נאכער שתי מזוזות און א צווייטע מאל שטייט פריער שתי מזוזות און נאכער משקוף און ער איז מסביר אז דאס איז על דרך ווי ס'איז פאראנען וואס דער אייבערשטער האט געזאגט נקמת ביי מדין נקם נקמת בני ישראל, און משה רבינו האט געזאגט נקם נקמת הוי'. און ווי ער איז דאס מבאר דאס דארטן באריכות אין קבלה, אבער נישט מבאר דעם ענין דערפון אין עבודה, ווארום דאס ענינים וואס מען קען עס אליין פארשטיין על פי המבואר במקום אחר בכמה מקומות כמו שיתבאר לקמן.

וואס לויט ווי דער אלטער רבי האט עס פונאנדער געטיילט איז די גאנצע משנה איז רבי יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי און הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת דאס איז די גאנצע משנה אנדערע זענען דאס מצרף אויכעט וואס די ווייטער חמשה תלמידים איז אויכעט אין דער זעלבער משנה דער אלטער רבי אבער פארענדיגט די משנה אט דא ווי כמדובר כמה פעמים ס'איז נוגע אויכעט לגבי הלכה לגבי קידושין דאס זענען אויף עם דריי משניות. אין די משנה פאראן אסאך שאלות מלא קושיות כרימון. די ערשטע שאלה איז, וואס ווי גערעדט כמה פעמים אז אין אבות, נאך אין פרק ראשון, איז ברענגט ער כסדר הוראות וואס דאס איז פאראן דריי הוראות, שלשה דברים, און אויכעט אין פרק שני איז אויך פאראן כמה ענינים פון שלשה דברים, און גלייך נאך דערויף

נאכער ברענגט ער הם אמרו שלשה דברים די תלמידים פון רבי יוחנן בן זכאי זעהט מען דאך אז די משנה מדייק אויכעט אין אונזער פרק בנוגע צו תלמידי רבי יוחנן בן זכאי אז הם אמרו שלשה דברים זעהט מען אויף ווי ווייט ס'איז נוגע דער דיוק פון שלשה וואס לכאורה מניינא למה לי ער קען דאך זאגן הם אמרו וואס זיי האבן געזאגט וואס דארף ער זאגן הם אמרו שלשה דברים. איז דאך דער פירוש אין דעם ווייל די משנה וויל זאגען ניט נאר די זאכען וואס זיי האבן געזאגט נאר אויכעט דאס אז ס'איז שלשה דברים אז ס'איז דא א ענין וואס האבן געזאגט שלשה דברים דאס איז א ענין און נאכער איז ער מפרש וואס זענען די שלשה דברים וועלכע וועלכע זאכען אבער דער עצם ענין אז ס'איז דריי דברים דאס אויכעט נוגע וואס דאס איז דאך א ענין כללי אין תורה מתן תורה איז דאך דער ענין ווי געזאגט פריער אוריין תליתאי און אלע עניינים זענען פארבונדען מיט תליתאי. און אבות האט אויכעט א שייכות צו מתן תורה, וואס דערפאר לערנט מען דאך עס פאר מתן תורה, און אויכעט לויט דעם צווייטן מנהג וואס אזוי האבן זיך געפירט די רביים אז מען לערנט כל שבתות הקיץ, איז דאך אויכעט דווקא בקיץ און נישט בחורף, ווייל דאס קומט אלעדינג בהמשך צו דעם ענין פון מתן תורה. און תורה פארבונדן מיט תליתאי, איז וויבאלד אז מען איז אלעדינג מדייק ענין פון שלשה דברים, און ביי תלמידי רבי יוחנן בן זכאי איז מען אזוי מדייק, דא ביי רבי יוחנן בן זכאי אליין זאגט מען הוא היה אומר און וואס זאגט מען איין הוראה. אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת, וואס איז דא עפעס איין ענין און נישט קיין דריי ענינים? ווייטער איז ס'איז פאראנען דער וואס מפרשים זענען מבאר פארוואס רבי יוחנן פונקט עפעס רבי יוחנן בן זכאי געזאגט דאס ווארום אזוי ווי ער למד כל התורה כולה. און די גמרא רעכנט אויס דארטן די אלע עניינים וואס רבי יוחנן בן זכאי לא הניח קיין זאכן וואס ער האט נישט געלערנט, במילא קען דאך זיין א מציאות אז תחזיק טובה לעצמך, איז דערפאר איז דווקא ער האט עס געזאגט אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, אזוי זענען מפרשים מסביר, ס'איז נישט פארשטאנדיג אין די זעלבע גמרא וואס ער רעדט דארטן אין דעם ענין פון רבי יוחנן בן זכאי זאגט ער לא הניח, און וואס לא הניח? לא הניח אויכעט ענינים פון שיחת דקלים וכדומה לזה, נישט נאר ענינים פון תורה. און דערמיט וואס ער זאגט אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך האט ער זיך נאך נישט באווארנט דעם ענין. די שאלה איז ניט אזוי שטורעמדיק, די שאלה איז אבער ס'שטייט אויף רבי יוחנן בן זכאי אז ער איז ניט נאר למד נאר אויכעט לימד. און דער ענין פון לימד איז דאך אסאך מערער ווי דער ענין פון למד, מ'בעט דאך זאל זיין ללמוד וללמד דארף דאך זיין.

און זיכער האט דאך יונתן בן עוזיאל אויך האט עפעס געזאגט. פארוואס ברענגט זיך דא גארנישט פון יונתן בן עוזיאל? ברענגט זיך פון רבי יוחנן בן זכאי וואס איז קיבל מהילל ושמאי, פארוואס ברענגט זיך גארנישט פון פון יונתן בן עוזיאל, נאר פון רבי יוחנן בן זכאי? ווידער פאראן אין מפרשים וואס פאר פריער זאגט ער דאך, נאכדעם וואס ער זאגט הילל ו אין פריערדיגן פרק ענדיגט ער מיט שמעיה ואבטליון נאכער ברענגט ער הילל ושמאי, און נאכער. און ער איז מפסיק מיט אנדערע דארטן ר' גמליאל און ערשט שפעטער, און ערשט שפעטער ברענגט רבי יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ושמאי. פארוואס איז ער מפסיק זענען זיי מסביר פשוט וואס אזוי ווי ס'איז געווען קינדער הילל'ן, און פריער ברענגט ער דארטן וואס די קינדער האבן געזאגט ר' גמליאל און שמעון אזוי ווייטער און נאכער ערשט ברענגט ער בנוגע פון וועט עס פון רבי יוחנן בן זכאי. אבער לפי זה.

איז דער ביאור בכללות אין דערויף, מען רעדט דעם ענין פון מקבלי התורה, וואס דער ענין פון מקבלי התורה, דער ענין פון מקבלי התורה איז דאס וואס איז מען מקבל דור אחר דור, פאראן עניינים וואס איז א אופן נעלה אין לימוד התורה, דאס איז אבער א אופן פון א יחיד און נישט דאס איז דער סדר ההמשך ווי דאס גיט זיך איבער מדור לדור. לרבים. וואס דאס איז געווען דער ענין פון יונתן בן עוזיאל, וואס יונתן בן עוזיאל דערציילט זיך, דערציילט ער דאך אין גמרא אז ער געלערענט תורה אין אזא מין אופן בשעת ס'איז פארבייגעגאנגען א עוף, איז דער עוף פארברענט געווארען, וואס דער פירוש אין פשטות אויף וויפל ס'איז שייך דארט אין פשטות, אז בעת ער האט געלערענט האבן זיך צונויפגעקליבן מלאכים און שרפים, איז במילא איז בהבל פיהם פון די שרפים איז פארברענט געווארען דער עוף, דאס איז אבער א אופן פון פארברענען וועלט. איז עס טאקע א דרגה נעלית אין לימוד התורה, אבער נישט דאס איז דער סדר וואס מ'איז דוקא מקבלי התורה וואס גיט זיך איבער. מיר רעדן פון מקבלי התורה וואס גיט זיך איבער אין א אופן וואס דאס זאל פארשטיין רבים, און וואס איז שייכות צו על הרוב תדבר, איז דאס ניט אין אופן פון פארשפארן זיך און אפזונדערן זיך פון וועלט, נאר אראפקומען דאס אין וועלט, וואס דאס איז וואס מ'געפינט אויכעט על דרך זה בנוגע ר' שמעון. איז וואס געפינט מען בנוגע רבי שמעון שטייט דאך הייסט עס אז נתכרכמו פניו וואס רבי עקיבא האט אים געזאגט דייך שאני ובוראך מכירים כוחך דאך ממה נפשך אויב אני ובוראך מכירים כוחך פארוואס האבן טאקע געזעצט אנדערש נאר וואס דען דאס איז א ענין וואס איז נישט וואס איז העכער פאר וועלט איז אני ובוראך מכירים כוחך בנוגע אבער וואס דאס דארף אראפקומען אין וועלט איז נישט דאס איז דער סדר על דרך ווי עס שטייט אז הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידן. אזוי געפינט מען אויך ביי רבי מאיר, אז די הלכה איז נישט ווי רבי מאיר, פארוואס לא ירדו חכמים לעמוד על סוף דעתו, פארקערט ס'איז א העכערע דרגה און וויבאלד אבער לא ירדו על סוף דעתו איז דאס נישט אזוי די הלכה. איז במילא אויכעט בנוגע לענינינו וואס מ'רעכנט מקבלי התורה און אריינשטעלן דאס אין א משנה די הוראות. וואס מ'זאל זאגן דאס זאל זיין א משנה און א הוראה צו יעדער איינעם עד סוף כל הדורות, ס'איז די עניינים וואס זיי האבן געזאגט, אוואדע האבן זיי אויכעט געזאגט, דאס איז אבער געוועזן עניינים וואס איז געווען שייך צו לתלמידיהם, צו יחידים, אין א העכערן אופן אין לימוד התורה, ניט אט דעם אופן וואס איז שייכות צו אלעמען, צו וועלט. מה שאין כן אז דערפאר ברענגט ער ניט יונתן בן עוזיאל און אויכעט רבן גמליאל דאס און די אנדערע רבי שמעון ברענגט ער ניט, ער ברענגט דא דוקא הייסט עס רבי יוחנן בן זכאי, דאס איז דער סדר ווי דאס קומט אראפעט אין וועלט, וואס דערפון האט מען די הוראה אז עס קען דאך זיין א מציאות אז איינער זאל טאקע זיצן שטיינער, זיך פארשפארן אין צימער, לערנען תורה פאר זיך אין אן אופן נעלה, זאגט מען ניין, ווי געזאגט פריער והעמידו תלמידים הרבה, ער דארף גיין משתדלען זיך נאך אידן נאך אידן און לערנען תורה באופן כזה ער זאל זיין פארבונדן מיט יענעם, און אין א אופן ווי דאס איז פארבונדן מיט עולם. איי וועט ער דאך זאגן וואס הייסט, דערוויילן נעמט ער דאך אראפעט פון א דרגה נעלית בלימוד התורה איז פאראן וואס עס איז דערציילט פון ברוך בן נריה, אז בשעת ברוך בן נריה האט געבעטן ביי ירמיה נבואה, ער זאל אים אויסלערנען נבואה. האט אים ירמיה געזאגט, וואס הייסט אידן גייען אין גלות, וואסער ארט איז יעצט וועגן נבואה? לכאורה וואס די פיר אידן גייען אין גלות און ער בעט נבואה. דער ווארט איז בשעת אידן גייען אין גלות איז וואס דארף ער טון? דארף ער זען ארויסנעמען פון גלות. און וואס איז די וועג ארויסנעמען אידן פון גלות איז נישט זוכן נבואה, זוכן הויכע דרגות, נאר אראפלאזן זיך צו אידן אז זיי זאלן זיך פירן ווי מען דארף און דורך דעם נעמט מען ארויס פון גלות. דארף ער זיך אראפלאזן צו אידן. און אין זייער ענין און אין זייער אופן, און דאס איז די וועג. וואס דאס אויכעט די שייכות מיט די רשי, מיט די רשי בנוגע למה נסמכה, פארוואס אז מען האט געפרעגט די קשיא אז לכאורה האט ער געדארפט שטיין אז פריער זאל שטיין ציצית און נאכהער מקושש און נאכהער ויקח קרח, בכדי להסמיך מקשקש וקרח וואס ביידע זענען א סיפור, איז דאס האט שוין רשי באווארנט פריער, ווייל פריער אין פרשת בהעלותך זאגט רשי דארטן אויף ויהי בנסוע אז דאס איז דער פסוק מפסיק כדי שלא להסמיך בין פורעניות לפורעניות, און ממילא פארשטאנדיג אז. אז עס קען ניט שטיין מקושש לעבן קרח און איז מפסיק דערמיט מיט ציצית פארוואס ויקח קרח איז דאך א ענין של פורעניות ווי ס'שטייט ווייטער האט עס געבראכט א מגיפה ביי מקושש עצים זאגט אויכעט רשי אז בגנותן של ישראל דיבר הכתוב איז דאס ביידע א ענין פון פורעניות דערפאר איז ער מפסיק דערמיט מיט ציצית וואס טאקע באשטייט די גנות ביי די מקושש עצים דאך לכאורה נאר א ענין פון א יחיד איז וואס אזוי איז דאס בגנותן של ישראל. ווייל די פירוש איז אויב ס'איז דא א יחיד וואס דער יחיד פירט זיך נישט ווי מען דארף איז דאס בגנותן של ישראל דיבר הכתוב איז דאס נישט א ענין וואס רירט אן נאר אים דאס איז א ענין וואס רירט אן אלעמען אננעמדיג פון די וואס מען זאגט ואשימם בראשיכם דאס דער רבי גערעדט נאכאמאל בנוגע ברוך בן נריה ניט ער זאל זיך פארשפארן הויך אין א הויכע דרגה לערנען תורה נאר זיך אפגעבן מיט יעדער אידן. ביז צו באווארענען זאל נישט זיין קיין מציאות פון מקושש עצים. און אזוי אויכעט וואס שטייט בנוגע סנהדרין זיי האבן געדארפט נעמען שלשלאות של ברזל און אומגיין און אומגיין אומעטום און אניט איז דאס אז ס'איז ארויסגיין פון לשכת הגזית און גיין בעיירות של ישראל מדריך זיין אידן וואס דאס איז דאך אויכעט דער ביאור אז בשעת עס האט פאסירט איין מאל אין א יאר זאגט מען אז די איינמאל אין זיבן יאר ביז אז די איינמאל אין זיבעציק יאר ווערן אנגערופן א סנהדרין קטלנית פארוואס ווערן זיי אנגערופן קטלנית ווארום דאס איז זייער שולד אז זיי האבן געדארפט בעיירות של ישראל מדריך זיין אידן אומגיין מדריך זיין אידן וואס וואלט עס במילא נישט פאסירט דארף ער גיין אפלאזן אראפלאזן זיך פון זיינע דרגות און האבן צו טון מיט אים באווארענען זאל ניט זיין קיין מקושש עצים און בשעת ס'האט יא פאסירט א מקושש איז דאס א ענין וואס דאס איז גנותן של ישראל. ומרובה מידה טובה דאך מרובה תק פעמים ככה, אז אזוי איז לאידך גיסא בשעת מען טוט א טובה מען מדריך א אידן אין דרך הטוב, איז אויכעט האט ער א חלק אין דעם און האט א זכות אין דעם, און דאס אויכעט איז נישט דער פשט דאס נאר זיין שבח, דאס ווערט שבחן של ישראל, דאס ווערט אויכעט א שבח של כלל ישראל ווערט עס. ווייטער בנוגע די אנדערע זאך פון רשי.

אין פסוק י ד, וכי יגור איתכם גר, איז קען מען דאך זאגן אז וועגן וואס רעדט זיך דאס, דאס רעדט זיך נאר בנוגע צו דעם ענין פון וואס איז פארבונדן מיט נסכים, מיט כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, אז וויבאלד אזוי האט ער געווען צווישן אידן אין מדבר מיט סכם איז טייער געווען אויף נישט אריינקומען קיין ארץ ישראל, איז אזא מיט דאס בישר להם שיכנסו לארץ און מיט דעם זאגט מען ענין פון פרשת נסכים. אויף אנדערע זאכן קיין ראיה ניט. במילא זאגט ער נאכאמאל אין פסוק ט ו אז הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר, אז נישט נאר אין פרשת נסכים, נאר אין אלע ענינים חוקה אחת לכם. קען מען דאך אבער נאך אלץ מיינען אז עס איז טאקע נישט נאר בנוגע נסכים נאר בנוגע אלע דינים, אבער וואס נאר די גרים וואס זענען געוועזן יעמאלט, דאך נישט קיין ראיה אז אזוי אז אזוי איז לדורות. ווארום רשי האט דאך שוין פריער געזאגט אין פרשת צו אז כל מקום שנאמר צו איז דאס זירוז מיד ולדורות, דארטן וואו עס שטייט נישט קיין צו קען דאך זיין אז עס איז נישט לדורות. און דערפאר זאגט דער פסוק נאכאמאל חוקת עולם לדורותיכם ככם כגר. אז עס איז נישט נאר איין אויף יענעם מאל, אויף דעמאלט אויף דעם דור, אויף יענעם דור, נאר דאס איז לדורותיכם אז א גר מיט אלע. קען מען דאך אבער נאך אלץ מיינען אז במה דברים אמורים וואס מען זאגט אז א גר גלייך מיט אלע אידן, טאקע נישט נאר אין נסכים נאר אויך אין אנדערע דינים, זאגט ער דאך ביידע מאל חוקה אחת לכם, און חוקת עולם איז דאך אלץ א ענין פון חוקים. איז במילא איז דאס נישט קיין ראיה אז די מצוה איז פארבונדן מיט שכל. פארוואס? ווארום לעולם איז דאך רוב המצוות זענען דאך זכר ליציאת מצרים, איז במילא ביי וועמען איז די שייכות איז דאך שייכות יציאת לעולם נאר ביי נאר ביי א איד נישט ביי גרים, וואס גרים זענען דאך קיינמאל נישט געווען אין יציאת מצרים. איי וואס מען געפינט ביי חוקה זאגט דער פסוק אז דאס א גר האט דעם זעלבן דין מיט. חוקה חוקה, די גאנצע זאך איז דאך נישט על פי שכל. איז דא נאך א זאך וואס איז נישט על פי שכל? וואס איז אבער די ראיה אויף אנדערע דינים? דערפאר זאגט דער פסוק א פערטע מאל אז תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם, תורה אחת איז נישט נאר ביי ענינים פון חוקה נאר ביי אלע זאכן. איצטער בנוגע די דיוקים אין אבות, האב איך מסביר געווען אז וואס שטייט אם למדת תורה הרבה, איז דער דיוק איז הרבה, וואס הייסט הרבה? הרבה הייסט מיט אסאך מערער וויפיל ער איז מחויב, בשעת ער לערנט וויפיל ער איז מחויב קען מען דאך זאגן וויפיל, מען זאגט אסאך מערער וויפיל ער איז מחויב, און וויפיל דער שיעור בזה, איז מובן אז ס'איז ניטא קיין שיעור בזה. נישט קיין דבר וואס איז ביי יעדער איינעם גלייך, דער חיוב איז דאך נישט ביי יעדער איינעם גלייך, וכמבואר בהלכות תלמוד תורה, פראן אזא וואס איז יוצא מיט פסוק אחד, פראן אזא וואס איז יוצא מיט פרק אחד, פראן אזא וואס דארף לערנען כמה שעות, ביז פראן אזא וואס דארף זיין תורתו אומנותו, און דאך יעדער איינער האט זיין חיוב וויפיל ער דארף לערנען. פראן אבער דער ענין פון תורה הרבה מערער וויפיל ער האט געדארפט, איז אף על פי אז ער לערנט מער וויפיל ער איז מחויב, און דא איז דא א חידוש אז פון דעסוועגן אל תחזיק טובה לעצמך, וואס דאס איז אויכעט פארבונדן מיט אבות מילי דחסידותא וואס דאס רעדט זיך אלס אין עניינים וועגן לפנים משורת הדין, איז דאך דער ענין פון תורה הרבה א ענין פון לפנים משורת הדין.

נישט נאר אל תחזיק טובה נאר לעצמך ער זאל וויסן אז אליין קען ער נישט נאר דארף אנקומען צו חברים ווי מען געפינט אויך ביי רבי אלעזר בן ערך וואס ער איז געווען פון תלמידי רבי יוחנן בן זכאי אז נישט קוקנדיג אויף די אלע מעלות זיינע וואס רעכנט אויס שפעטער אין משנה פון דעסוועגן ער איז אוועק געגאנגען אליין איז געווארן ביז לענין פון החרש היה לבם מ'דארף אנקומען צו חברים וואס הם יקיימוה בידך דווקא די חברים.

אז מען רעדט אבער וועגן תורה, תורה זאגט מען דאך נישט נאר א ענין פון קבלת עול, דא איז טאקע נוגע אז ער זאל פארשטיין, עס זאל דורכנעמען זיין מציאות, איז דא נוגע נישט נאר די עצם נקודת המציאות שלו נאר דא איז נוגע די צורה שלו, איז בשעת ער זאגט אין גמרא וועגן לשמש את קוני, דארט איז דאך אני נבראתי, אז מען רעדט אבער וועגן תורה הרבה איז דא נוגע דער לכך נוצרת. און דאס איז דער אויפטו אז ער קען דאך זאגן אז אמת טאקע אז נבראתי לשמש את קוני און ממילא וועט ער טון וועט ער טון מיט א קבלת עול, וואס דארף דאס אבער דורכנעמען ניין ווער זאגט ווער זאגט אז אז דאס דארף דורכנעמען זיין צורה אז ער זאל פארשטיין זאגט מען ניין כי לכך נוצרת אויך די צורה וואס דער אייבישטער האט דיר געמאכט אז דער אייבישטער האט דיר געגעבן שכל איז פארשטאנדיג אז אויף וואס דער אייבישטער האט געמאכט אט די צורה איז דאס לכך איז דאס ניט אויף אריינלייגן די קאפ אין קאלאשן אדער אין אנדערע עניינים גשמיים, נאר וואס דען ער דארף אריינלייגן דאס אין תורה אז דאס זאל אים דורכנעמען, און דאס זאגט ער אז אפילו בשעת תורה הרבה איז דאס אויכעט א אופן פון לכך נוצרת אז דאס דארף דורכנעמען די צורה זיינע אויכעט מיט תורה הרבה. וואס על פי זה. קומט אויס אז אויך אין דערויף איז אויך פראן שלשה דברים. איין ענין איז פראנען דער עצם ענין אז ס'דארף זיין למדת תורה הרבה, און א צווייטער ענין דארף זיין דער אל תחזיק טובה לעצמך, און א דריטער ענין איז כי לכך נוצרת. שפעטער עטוואס מער באריכות. וואס דאס אויך איז פארבונדן מיט דעם ענין אין זוהר, וואס ער זאגט, איך האב גערעדט פריער פון דער ענין פון משקוף און שתי המזוזות, איז וואס דער ענין פון משקוף און שתי המזוזות האט צוטון מיט די ענינים וואס מיר האבן גערעדט אין דעם מאמר אום שבועות, אז פון די שלשה כתרים וואס אחד נוטל לעצמו שניים בראש בניו, וואס דער אחד נוטל לעצמו איז דאס דער ענין פון עבודת התפילה,

האט ער געדארפט רעכענען עבודה צום סוף, אויב מלמעלה למטה האט ער געדארפט רעכענען עבודה צום אנהויב. וואס איז פאר א סדר תורה עבודה גמילות חסדים? איז דער ביאור אין דעם סדר איז אז אזוי ווי מען געפינט זיך דאך אין א וועלט על שלשה דברים העולם עומד, בשעת מען געפינט זיך אין וועלט איז דא דער סדר העבודה די ערשטע זאך דארף זיין תורה בכדי ער זאל וויסן ווי מען וואס צו טון און ווי מען דארף טון לאחר וואס ס'איז פאראן תורה איז ווייס ער ווי עס דארף זיין עבודה און ווי עס דארף זיין גמילות חסדים דערפאר הייבט ער אן מיט תורה דאן וואס דאס הייסט אז דער אופן וואס מען פריער דארף ער לערנען נאכער קומט אין די אנדערע קווים דורך דעם ווייס ער סיי דעם ענין העבודה סיי דעם ענין גמילות חסדים. על דרך זה איז אויכעט בנוגע די משנה פון רבי יוחנן בן זכאי דאס איז אויכעט ביי אים פראן שלשה דברים. און אויכעט אויפן זעלבן סדר פון תורה עבודה גמילות חסדים. די ערשטע זאך זאגט ער אם למדת תורה הרבה, אז דארף זיין די לימוד פון תורה דארף זיין הרבה, נאך מערער, דאס איז מילי דחסידותא לפנים משורת הדין איז דאס מער וויפל ער איז מחויב על פי הלכות תלמוד תורה, און דאס גיבט אים שפעטער די ידיעה אין די ענין פון עבודה גמילות חסדים, אל תחזיק טובה לעצמך, וואס איז אל תחזיק טובה לעצמך דער ענין פון ביטול, וואס דאס איז דער ענין פון עבודה, אז ער ווערט אויס מציאות, כעבדא קמי מריה, דאס איז דורך עבודה.

אז ס'איז ווייניג דער ענין פון סתם קבלת עול, נאר ער דארף מזכך זיין זיין שכל, כי לכך נוצרת מזכך זיין זיין צורה, דאס דער ענין פון גמילות חסדים אויף מזכך זיין זיין צורה. ס'איז טאקע פאראן דער ענין פון גמילות חסדים כלפי זולת, איז פאראן די גמילות חסדים ביי זיך אליין, אז ער דארף טון נישט נאר מיט קבלת עול נאר מזכך זיין זיין שכל, דעם לכך נוצרת מזכך זיין זיין צורה. וואס אין די מין פון גמילות חסדים איז פראן און דארף דאך זיין יעדער זאך לפי אופן המקבל. וואס פראן אמאל אז מען קען געבן השפעה מרובה, ס'איז אבער נישט לפי אופן המקבל, איז קומט אים גארנישט ארויס דערפון. און על דרך ווי די גמרא זאגט בחוני המעגל, זאגט השפעת טובה, רוב טובה אינם יכולים לקבל, זאגט אליין ס'איז רוב טובה און אף על פי כן בעסער זאל זיין אנדערש. און במילא דערפאר דארף זיין אלע מאל אז מען רעדט עניינים וואס איז פארבונדען מיט גמילות חסדים דארף עס זיין אין דעם אופן בנוגע לפי ערך ולפי אופן אז דער מקבל זאל קענען מקבל זיין ועל דרך זה איז אין אלע עניינים איז פאראן אן איכות פונקט ווי מען זאגט דער ענין פון מאי הוה זהיר טפי ביי יעדער ענין דארף זיין זיין עבודה עיקרית וואס דאס איז שייכות צו אים וואס און אזוי איז אויכעט בנוגע אין ענין פון זמן. איז יעדער מאל איז דא און יעדער זמן פאדערט זיין עבודה וואס איז שייכות בעיקר צו דעם זמן. ובזמנינו זה איז וויבאלד אז מען האלט דאך שוין הנה זה עומד אחר כתלינו און מען דארף ברענגען משיח און פון אחר כתלינו נאר איז דארף מען טון אט די עניינים וואס זענען מקרב את הגאולה, וואס לויט ווי די גמרא זאגט אז מצד וואס איז געווען דער חורבן בית המקדש געווען מצד ענין פון שנאת חינם, איז במילא דארף זיין אין וואס דארף זיין די עבודה אויף אראפנעמען לגמרי דעם ענין פון שנאת חינם דורך דעם קצה ההפכי פון אהבת חינם. וואס דאס איז דער ביאור אויכעט פארוואס דער יצר הרע פארלייגט זיך מיט אלערליי קונצן, מיט אלערליי תירוצים און מיט דריידלעך אויף נישט צו לאזן מער צו דעם ענין, ווארום דאס איז א ענין וואס איז נוגע ביותר צו דעם זמן, איז דערפאר דער יצר הרע פארלייגט זיך פונקט אויף דערויף. און דאס וואס ער טענה'ט אז דאס איז א ענין פון חינם, אז ער זעהט ניט אין יענעם קיינע עניינים ניט פארוואס ער זאל אים אוהב זיין,

איז דאך אין שכל דארף מען גארנישט אנקומען צו קיין הסברים, מען רעדט פון דעם עצם ענין פון חינם, א פונקט ווי דארטן דאך דער היפך איז געווען פארקערט שנאת חינם, דא זאגט מען אהבת חינם דארף דארף גארנישט אנקומען צו הסבר, דאס הייסט אז אפילו ס'איז אזא וואס ער זעהט גארנישט קיין מעלות און זעהט נישט פארוואס זאל ער אוהב זיין איז, דארף ער אויך צו אים ברענגען אהבה און מבטל זיין לגמרי שנאת חינם, און דורך וואס איז מען מבטל, איז קען מען דאס נישט טרייבן, חשך טרייבט מען נישט מיט א שטעקן, נאר חשך טרייבט מען מיט אור. אדורך דעם וואס ער מאיר פניו צו יענעם, אף על פי ער זעהט גארנישט אין אים קיין מעלות, און ער מאיר פניו אליו, איז דער אור, איז דער מעט אור, איז דוחה דעם הרבה חשך פון שנאת חינם וואס ברענגט צו אהבת חינם, און ווי געזאגט פריער חינם אפילו אז ער האט נישט קיין הסברים. און אויך אין דערויף, אין דער נקודה, איז דאך אויכעט א מעלה ספעציעל בנוגע תינוקות של בית רבן, אויך אין דעם ענין והשיב לב אבות על בנים, ווארום דער אויפטו פון תינוקות איז, אז זיי זענען איינגעוואינט אין פאלגן א גרויסער איז דאך א בר דעת, וויבאלד ער איז א בר דעת איז אז מען רעדט מיט אים וועגן א ענין פון חינם הייבט ער אן טענה'ן ער דארף פארשטיין, אבער תינוקות ביי זיי איז דאך נישט קיין בר דעת, זיי זענען איינגעוואינט אין פאלגן, ביי זיי זענען איינגעוואינט אין דער תנועה פון הקדמת נעשה לנשמע, וואס דאס איז אויכעט איינע פון די טעמים פארוואס ביי קבלת התורה געווען דער ענין פון בנינו ערבים בעדנו, וואס דער ענין פון בנינו ערבים, ווארום אזוי ווי דאך א יסוד אין קבלת התורה איז הקדימו נעשה לנשמע, איז דאך וואס ווערט באווארענט הקדימו נעשה לנשמע, דאס איז דורך בנינו, וואס זיי זענען איינגעווענדט אין פאלגן זענען דאך נישט קיין בעלי דעת, און דאס ברענגט אויך אויף והשיב לב אבות על בנים. וואס דאס כאן מקום נאכאמאל דער רבי נאכאמאל גערעדט בנוגע ספר תורה, און בנוגע איך האט בכלל דעם ענין פון אפגעבן זיך מיט חינוך פון קינדער. און אויסנוצן דעם זמן פון ירחא די יומין זכאין פון ירחא תליתאי און ביום השלשים פון ירחא תליתאי, וואס ביום השלשים דאס איז ג' פעמים עשר, איז ביום השלשים ג' פעמים עשר פון ירחא תליתאי זאל מען צונויפקלייבן די קינדער, מאכן כינוסים פאר זיי, וכנהוג בזמן האחרון, אז דאס זאל זיין פארבונדן מיט אלע דריי זאכן מיט תורה און מיט עבודה און מיט גמילות חסדים, און דאס וועט פועל'ן נאכדעם והשיב לב אבות על בנים, און עס וועט זיין נישט עס און מען וועט קומען און אלע אידן והגר אשר בשעריך, א גר גיור כהלכה צו זיין שלימות העם און קומען אין גאנץ ארץ ישראל וואס מען גיט איר גארנישט צו גויאישקייט איז במילא אויך נישט צו גוים, און נאכדעם קומען אין די שלימות הגאולה. משיח'ן, און דורך דעם אליין וואס מען מאכט יעצט די החלטה אויף דערויף, איז פון דעם טאג וואס שמתי על לבי, איז דאס אליין פועל'ט אויך שוין, און טאמער מ'וועט האבן א דאגה אז משיח וועט קומען פריער, און מ'וועט מאכן אלע הכנות פון כינוס אויף יום השלושים בירחא תליתאי, משיח וועט קומען פריער, און משיח וועט אראפנעמען אלע דאגות אראפנעמען אויך די דאגה. זייט געזונט, פון נעקסטע וואך אן, קומעדיגע וואך זיי מיר שוין פארברענגען שבת מברכים, חזרה וועט זיין יעדע וואך פֿיר פֿופֿצן, ניט דרײַ פֿופֿצן, ס'וועט זיין פֿיר פֿופֿצן לפי ניו יארק זייגער, און טאמער ווילט איר געזונטערהייט רופט אריין און איר וועט הערן חזרה, דערווייל כל טוב. און זייט מצליח און פארקויפן אותיות פון ספר תורה און אריינברענגען וואס מער קינדער. און אויף ווידערהערן זיך, עס רעדט צו אייך חיים ברוך האלבערשטאם פון ניו יארק.